זאגט די הייליגע גמרא. די היינטיגע עמוד איז דף ט עמוד, דף ט ז עמוד א' אונז וועלמיר אנהייבן דף ט ו עמוד ב', אונז זעמיר הינטערשטעליג, אונז האלט מיר אינמיטן די עמוד, ביי די ווערטער אמר רב יוסף, סאו אונז זעמיר נעכטן געבליבן, די גמרא האט געזאגט הלכה, נאכדעם האט מען געהאט א גרויסע שמועס, צו א מענטש צו ס'דארף זיין השמע לאזנך מה שאתה מוציא מפיך צו ביי קרישמע צו ביי אנדערע מצוות צו ס'איז מעכב צו ס'איז נישט מעכב איז די גמרא געבליבן אז די הלכה אזוי ווי די רבי פון רבי יהודה און אויך רבי יהודה אז דאס שטייט אין משנה אז הקורא את שמע ולא השמיע לאזנו יצא איז מיינט צו זאגן בדיעבד לכתחילה אוודאי דארף זיין השמע לאזנך מה שאתה מוציא מפיך. אבער בדיעבד איז עס נישט מעכב און א מענטש איז יוצא מצוות קרישמע און אזוי אויך לכאורה די, נישט לכאורה נאר מקל וחומר איז די אלע דרבנן'דיגע הלכות פון מקרא מגילה פון די ברכה פון תרומה איז א מענטש אויך יוצא אפילו ער קען נישט הערן. אמר ר' יוסף, זאגט ר' יוסף, ר' יוסף קומט מיט זיין אייגענע מהלך זאגט ער אזוי מחלוקת בקרישמע דאס האמיר געטראפן אין די משנה א מחלוקת צווישן רבי יהודה און רבי יוסי צו ס'דארף זיין השמע לאזנך און רבי יוסי לערנט אז ס'איז מעכב אויך אויף בדיעבד דאס איז דווקא בקרישמע אבער בשאר מצוות ביי אלע אנדערע מצוות ווי רש י זאגט ביי אלע אנדערע ברכות א מענטש מאכט א ברכה איז בשאר מצוות דברי הכל לא יצא וועט יעדער איינער לערנען אז מ'איז נישט יוצא און מ'דארף יא ארויסהערן די ווערטער דכתיב שטייט א פסוק הסכת ושמע ישראל, און פון דעם לערן איך ארויס אז א מענטש דארף זיך צוהערן צו וואס ער זאגט. פרעגט די גמרא, ווי קענסטו זאגן אז ביי אנדערע מצוות שבתורה פאדערט זיך אז לכולי עלמא זאל איך קענען הערן וואס איך זאג און אנדערש איז עס מעכב מיתיבי כ'וועל דיר א קשיא פרעגן פון א ברייתא וואס האמיר געלערנט נעכטן וואו ס'שטייט קלאר לא יברך אדם ברכת המזון בלבו א מענטש זאל נישט בענטשן אויף א וועג וואס ער קען זיך נישט הערן ואם בירך און אויב בענטשט ער זיך יא אזוי איז יצא זעט מען דאך קלאר אז בדיעבד איז אפילו בשאר מצוות שבתורה עס נישט מעכב, פארוואס די גמרא פרעגט נישט פון חרש המדבר ווייס איך נישט, לכאורה כ'קען דאך פונקט אזוי פרעגן פון דארט, שטייט אז לא יתרום ואם תרם תרומתו תרומה איז לכאורה די זעלבע ראיה וואס איך קען נעמען פון לא יברך על כל פנים אזוי פרעגט די גמרא, ענטפערט די גמרא אלא אי איתמר הכי איתמר מען דארף טוישן די כוונה פון ר' יוסף, ר' יוסף זאגט אזוי אמר ר' יוסף מחלוקת בקרישמע וואס דארט האלט דכתיב. שמע ישראל, וועגן דעם האב איך בכלל א שיטה אז ס'דארף זיין השמע לאזנך מה שאתה יוצא מפיך, רבי יוסי וועט לערנען אז ס'מעכב אבל בשאר מצוות, ביי אלע אנדערע מצוות שבתורה דברי הכל יצא, פרעגט די גמרא והכתיב הסכת ושמע ישראל, אין דיין פריערדיגע ווערזשען אין די ווערטער פון רב יוסף האסטו דאך ארויסגעלערנט פון הסכת ושמע ישראל אז כל המצוות שבתורה דארף זיין השמע לאזנך, ענטפערט די גמרא ההוא בדברי תורה כתיב און רשי ברענגט א גמרא שפעטער דף סג, ווי די גמרא לערנט ארויס פון הסכת ושמע ישראל אז כתתו עצמכם על דברי תורה, א מענטש דארף זיך צושטויסן און מצער זיין און זיך מוטשענען און נאר אזוי קען א מענטש זוכה זיין לכתרה של תורה. האבן מיר געהאט נאך א מחלוקת אין די משנה, איז געשטאנען קרא ולא דקדק באותיותיה, אז א מענטש ליינט קריאת שמע און איז נישט מדקדק ריכטיג ארויס צו זאגן די ווערטער, איז רבי יוסי געלערנט דא איז רבי יוסי מיקל און ער לערנט יצא, רבי יהודה אומר, רבי יהודה זאגט, לא יצא זענט נישט יוצא געווען, זאגט די גמרא, אמר רב. טבי, אמר רבי יאשיה הלכה כדברי שניהם להקל, אז לגבי די מחלוקת פון הקורא את שמע ולא השמיע לאזנו דארט גיי איך פסק'ענען לקולא ווי רבי יהודה וואס ער לערנט אז יצא בדיעבד, לגבי די שאלה פון קרא ולא דקדק באותיותיה גיי איך פסק'ענען ווי רבי יוסי וואס ער לערנט יצא בדיעבד, ברענגט אונז די גמרא. נאך א מימרא פון דעם מאן דאמר, ואמר ר' טבי, אמר ר' יאשיה, מאי דכתיב, שטייט אין פסוק שלוש הנה לא תשבענה, אז ס'דא די דריי זאכן וואס זיי ווערן קיינמאל נישט זאט, שאול, דאס איז א קבר, ועוצר רחם, דאס איז די רחם פון א פון א פרוי וואס איז מכניס זרע, און די דריטע זאך דארט אין פסוק, שטייט וארץ אז וויפיל וואסער דו גיסט אריין פאר ארץ אל וויפיל מים דו גיסט ארויף אויף ארץ וועט ער אלץ איינזאפן מער און מער און ער ווערט קיינמאל נישט זאט. דרש'נט די גמרא וכי מה ענין שאול אצל רחם פארוואס האסטו געשטעלט די שאול דאס איז א קבר א גריב אצל רחם לעבן די רחם איז שוין וואס די שייכות צווישן די צוויי אלא לומר לך. די פסוק קומט מיר צו לאזן הערן א דרש, מה רחם מכניס ומוציא, פונקט אזוי ווי א רחם איז מכניס זרע און מוציא ולד, אף שאול אזוי אויך א גריב וואס דאס איז א קבר איז מכניס און נעמט אריין א מת און מוציא, און ביום מן הימים ווען מ'וועט זוכה זיין צו תחיית המתים איז און מוציא, עט מען עלן די מתים ארויסקומען. עלן די מתים ארויסקומען פון קבר, און דאס איז די רמז אז ס'איז אזוי ווי שאול, און די גמרא גייט שוין אויספירן מכאן רמז לתחיית המתים. זאגט די גמרא ווייטער והלא דברים קל וחומר, ומה רחם שמכניס בו בחשאי, ווען זרע ווערט אריינגעלייגט אינעם רחם איז בחשאי, ווי די גמרא זאגט אין מגיד לאדם מה שיחו אז ס'איז דא געוויסע הלכות אז א מענטש זאל נישט שמועסן בשעת מעשה, זעט מען עס איז דא א ענין פון בחשאי, אויסער וואס במציאות איז א ענין פון צניעות, איז עס אלץ בחשאי, איז מוציאין ממנו בקולי קולות ווען א וולד ווערט געבוירן איז דא קולי קולות סיי די קינד וויינט און סיי די מאמע שרייט קולות, און ווי די גמרא זאגט אז די סיבה פארוואס א פרוי דארף ברענגן א קרבן איז ווייל זי מאכט געוויסע נדרים מחמת מחמת די גרויסע יסורים מאכט זי נדרים אז כ'וועל מער קיינמאל נישט בועל זיין קיין מאן וכו' זעט מען אז ס'איז א מצב פון קולי קולות, שאול ווען איך רעד פון א קבר שמכניסין בו בקולי קולות ווי רש"י זאגט בכי ומספד און ס'האמיר שוין אויבן געהאט די גמרא וואס זאגט אגרא דהספידא דלויי אז די גאנצע שכר פון א הספד איז דלויי, מאכן דעם עולם וויינען אז ס'זאל צוגיין א מצב פון קולי קולות, אינו דין איז דאך זיכער שמוציאין ממנו בקולי קולות, און ווען ס'עט קומען תחיית המתים, אז ס'עט קומען תחיית המתים עט עס זיין בקולי קולות, ס'עט זיין בקול רעש גדול, און בפשטות מיינט עס דער והיה ביום ההוא יתקע בשופר גדול אז ס'עט זיין. ס'וועט זיין מיט א גרויסע רעש. פשט איז, ס'האמער די לימוד פון שאול און רחם וואס דאס געבט אונז די רמז אז ס'גייט זיין תחית המתים, אז אזוי ווי שאול איז מוציא מכניס און מכניס און מוציא אזוי אויך איז די רחם מכניס און מוציא און דער מת גייט אמאל ארויסקומען, און די קל וחומר זאגט אונז די פארמאט וויאזוי דער מוציא ווען דער תחית המתים גייט געשען וויאזוי גייט עס צוגיין, איז מאדאך ביי שאול גייט עס צו בקולי קולות הגם די הכנסה איז געווען בחשאי, איז די מוציא פון פון פון שאול וואס יענץ גייט יא צו בקולי קולות וועט אוודאי זיין בקולי קולות. פירט די גמרא אויס מכאן תשובה לאומרים אין תחית המתים מן התורה און די גמרא ברענגט אין סנהדרין פארשידענע דרשות ווי מען טרעפט רמזים אין די פסוקים אויף תחית המתים מן התורה. זאגט די גמרא ווייטער תני רב אושעיא קמיה דרבא איז געווען א רב אושעיא האט פארגעלערנט ברייתות פאר רבא האט ער האט ער פארגעלערנט א ברייתא אזוי ווי. תם, די פסוק זאגט וכתבתם, פון דעם דרש'ן איך וכתבתם, עס וואלט געקענט שטיין וכתב, פון די תם דאס איז איבריג, לערן איך אויס אז עס דארף זיין כתיבה תמה, וואס מיינט כתיבה תמה? אז הכל בכתב, אפילו אפילו צוואות, ווען עס קומט צו שרייבן די פרשה פון קריאת שמע אין תפילין און מזוזה, זאל איך נישט שרייבן נאר די עיקר הפרשה, דאס מיינט והיו הדברים על לבבך, ושננתם לבניך, נאר אפילו די וקשרתם, וכתבתם, אפילו דארט וואו איך בין דיר מצווה, די אינסטראקשענס כביכול וואס איז דא אינעם פסוק, דאס זאל אויך זיין א חלק פון די פרשה פון קריאת שמע. אמר ליה דאמר לך מני. ווי וועם קומט אויס די ברייתא? רבי יהודה, דאס איז רבי יהודה דאמר גבי ס, ווי בכלל האב איך אזא הוה אמינא אז איך זאל נישט שרייבן די צוואות נאר די עיקר הפרשה אז איך דארף האבן א לימוד פון וכתב וכתבתם, אז איך זאל שרייבן די ציוויים אויך, עמער טרעפן א פלאץ ווי רבי יהודה לערנט אז איך שרייב טאקע נאר די עיקר הפרשה, דאס איז לגבי סוטה, וואס איז די מעשה פון א סוטה? א פרוי וואס ווערט נ א אשת איש וואס ווערט נחשד אז זי האט זיך מייחד געווען מיט א פרעמדע מאן, איז דא די הלכה אז מען געט איר צו טרינקן מים המאררים, וואס איז די מים המאררים? ס'איז וואסער וואס איך האב איינגעטונקן אין דעם די פרשה. די פרשה פון די פרשה סוטה, וואס דארף שטיין אין די פרשה סוטה, איז רבי יהודה לערנט ס'א מחלוקת אין אין מסכת סוטה, און רבי יהודה לערנט, ווי רש"י ברענגט דא כל עצמו אינו כותב, אלא יתן ה' אותך לאלה ולשבועה, אז די גאנצע פרשה וואס שטייט דארטן והשביע אותה הכהן ואמר הכהן אלע אלע צוואות, אלעס וואס דער כהן דארף טון, דאס שרייב איך נישט אין די פרשה, איך שרייב נאר די די קללות אליין.

טעמא דרבי יהודה משום דכתיב אלות, און ווי די גמרא זאגט דארטן משום דכתיב וכתב את האלות האלה, אלות האלה איז א מיעוט, אז דווקא דאס שרייב, און שרייב נישט די צוואות, אלות אין צוואות לא, מילא וואס דארף איך דא די דרש פון וכתבתם ווען איך האב נישט דא די מיעוט פון וכתב את האלות האלה, און איך וואלט בכלל נישט געהאט קיין הוה אמינא אז איך זאל דא נאר שרייבן די עיקר הפרשה נישט די צוואות, סאו ווי די גמרא שטייט יעצט איז לכאורה די גאנצע דרש

תם, אז די אז די לימוד פון קרישמע, די וועג וויאזוי א מענטש דארף ליינען קרישמע דארף זיין מיט א שלימות, שיהיה לימודך תם, אז זאלסט ליינען גראד די ווערטער, שיתן ריווח בין הדבקים, און ס'איז דא צוויי ווערטער וואס קענען זייער גרינג ווערן איינגעכאפט, דארפסטו מפסיק זיין איינס צווישן די צווייטע, עני רבא בתריה, און רבא האט ערקלערט די ברייתא, האט ער געזאגט כגון על לבבך וואס איז צוויי למד'ס, אז דו ביסט נישט מקפיד ווערט עס זייער שנעל איינס, על לבבכם בכל לבבך דאס איז נאכאמאל למד בכל לבבכם עשב בשדך א בית מיט א בית ווערן זייער ענליך ואבדתם מהרה האב איך צוויי מ'ס הכנף פתיל איז צוויי מאל פ' אתכם מארץ איז נאכאמאל איז נאכאמאל מ' און ס'כדאי אריינצוקוקן אין תוספות די לעצטע תוספות דא אויף די בלאט איז רב אלפס מוסיף די הייליגע ריף איז מוסיף כגון וחרה אף א היי מיט א איי קען זייער שנעל ווערן וחרף, אזוי ווי איין ווארט, וכן מוסיף וראיתם אותו, אנישט ווערט עס מותו, אדער וזכרתם את, אויב בין איך נישט מדקדק גייט עס זייער שנעל ווערן וזכרתם מת, ועשיתם את איז נאכאמאל מת, שצריך ליתן ריווח, בין מם שבסוף תיבה, לאלף שבתחילת התיבה שאחריה, דא זאגט תוספות די באקאנטע למען תזכרו, פארוואס דארף א מענטש מדקדק זיין, איז זאגט תוספות ווייל אויב גיי איך נישט קוועטשן אויפן תזכרו גייט גייט זיך עס ליינען תשכרו, און תוס' זאגט אז ס'נעמט אוועק פון די גאנצע משמעות פון די פסוק, למען שיהיה לנו שכר מצוות, ואין לנו לעשות על מנת לקבל פרס. ווען א מענטש זאגט למען תשכרו זעט אויס אז איך טוה נאר מצוות ווייל איך וויל די שכר, און אונז דארף מען טוהן שלא על מנת לקבל פרס. תוס' איז אביסל אינטערעסאנט, ווייל איינמאל למען תשכרו מיינט עפעס אנדערש, איז מיר שוין נישט קיין נפקא מינה וואס ס'מיינט. נישט ווייל ס'שטימט, מיין פראבלעם. איז נישט נאר ווייל ס'שטימט נישט מיט עפעס א ענין אין פרקי אבות אז מ'דארף טון שלא על מנת אז מ'דארף טון שלא על מנת לקבל שכר, מצד דעם עצם אוועקגיין פון די משמעות הפסוק, לאמיר זאגן ס'מיינט אינגאנצן עפעס אנדערש, מיינט נישט דאס און נישט דאס, ס'איז ווייטער פראבלעמאטיש, סאו ס'איז אביסל אינטערעסאנט פון תוס' פארוואס נאר ווייל למען תשכרו לייגט מיך אריין אין א פראבלעם וואס איך בין א עוסק עושה על מנת לקבל פרס, קען זיין תוס' מיינט ביידע, סיי איך פארליר די משמעות און סיי איך פאל אוועק פון פון דאס וואס אונז דארף מען זיין שלא על מנת לקבל פרס און לאמיר גייען ווייטער. לכאורה די אלע הלכות פון ולמדתם איז כ'האב עס נישט געזעהן קלאר, לכאורה דאס אלעס א המשך פון די עיקר הלכה וואס אונז וואס אונז האמיר געטראפן אין די משנה פון קרא ולא דקדק באותיותיה וואס אונז האמיר געלערנט אז מעיקר הדין ווילאנג איך זאג די ווערטער אפילו איך בין נישט אזוי מדקדק האב איך יוצא געווען אבער אוודאי לכתחילה דארף איך מדקדק זיין און די גמרא עקספענד יעצט, חזקל מסכים? נישט קיין נייע הלכה, ס'איז בהמשך פון דעם וואס ס'דארף זיין א דקדוק באותיותיה, און די גמרא עקספענד וואס מיינט דקדוק באותיותיה, אז ווערטער וואו ס'קען זיך שאפן א פראבלעם זאלסטו זיכער מאכן און עס זאגן באופן פון קלארקייט. זאגט די גמרא ווייטער, אמר רבי חמא בר רבי חנינא, כל הקורא קרישמע מדקדק באותיותיה, יא, איך מיין ס'איז ממש אזוי משמע, און יעצט קום איך ווייטער צוריק צו די הלכה פון דקדוק באותיותיה, כל הקורא קרישמע מדקדק באותיותיה, מצננין לו גיהנום מאכט מען אים קאלט

זאגט רש"י אם תפרש שקי, אויב דו וועסט קלאר ארויסזאגן שקי ותבדיל תיבות של מלכות שמים און וועסט מבדיל זיין צווישן ווערטער ביי ווען דו ביסט ווען דו ביסט נעמסט אויף זיך מלכות שמים איז מלכים בה תשלג, רש"י זעט אויס אז די מלכים דינט דא אויף צוויי אופנים, איז איז בצלמון התורה אשר בה מלכים ימלוכו, איז די תורה ווערט אלץ אנגערופן א ענין פון פון מלכות, ס'איז ס'איז ס'איז מאן מלכי רבנן, איז קרישמע וואס דאס איז תורה און דו ביסט מדקדק דו ביסט מפרש שקי, איז תשלג ותצנן לך את צלמוות וועט ער קאלט מאכן די צלמוות וועט ער קאלט מאכן די גיהנום. דרש'נט די גמרא א מורא'דיגע דרש. ואמר רב חמא ברב חנינה למה נסמכו אהלים לנחלים א קוק מען קוקט אריין דאן קען זעהן די פסוק אין די זייט פסוק א' אין תורה אור איז דאס איז פון די פסוקים וואס בלעם זאגט דארטן ער זאגט דארטן מה טובו אהליך יעקב און ער זאגט כנחלים נטיו ווי שיינע טייכן כגנות עלי נהר, כאהלים נטע השם, כארזים עלי מים, ער זאגט זייער זייער שיינע משלים, זייער שיינע מעטאפארס אויף די אידישע קינדער, און זעט מען דא אז ס'דא א א א ס'דא א א סמיכות צווישן צווישן נחלים, צווישן א נחל, צווישן א טייך, מיט מיט א מיט אהלים, דרש'נט די גמרא. לומר לך מה נחלים מעלין את האדם מטומאה לטהרה, א ניי א מענטש גייט אריין אין אין א נחל, איז ער טמא בטומאת זב, ער איז טמא מיט די מיט די הארבסטע ער איז טמא מיט די הארבסטע טומאות, און די טייך איז טרענספארמעטיוו, ס'טוישט אים מקצה לקצה, א וואן עיטי דעגרי טורן, מיט דעם וואס ער געבט זיך די איין טבילה, אף אהלים, אזוי אויך די תורה, די תורה טרענספארמט א מענטש, ס'מאכט אים אינגאנצן איבער, מעלין את הכתוב מכף חובה לכף זכות. ס'איז פון כף חובה, איין מינוט איז ער א איז ער א רשע, ער איז ער איז בכף חובה, און אז א איד נעמט זיך און ער לערנט איז המאור שבה איז מחזירו למוטב, און ער ווערט לכף זכות, ער ווערט איבערגעדרייט אלס א גענצליך א נייער מענטש. א אינטערעסאנטע הערה נאר אט אז תוס' טענה'ט אז די פסוק וואס רעדט פון כאהלים נטע השם רעדט נישט דארט פון א אוהל ממש, נאר מען רעדט דארט פון בשמים, בשמים מור ואהלות, בשמים ווערט אויך אנגערופן א לשון פון אוהל, ממילא תוס' לערנט אז די היקש איז צום פריערדיגן פסוק פון מה טוב אליך יעקב וואס דארט רעדט מען יא פון אוהלים, צו די פסוק פון כנחלים נטיו, און אזוי גייט ארבעטן אונזער דרש. זאגט די הייליגע גמרא ווייטער הקורא למפרע לא יצא, ס'איז געשטאנען אין אונזער משנה אז ס'איז דא א דין פון הקורא למפרע, אז א מענטש דארף ליינען קרישמע כסדרן, און ווי אונז האבן שוין אויסגעשמועסט, איז טאמער א מענטש מאכט א. כאפט זיך עס איז געמאכט א פראבלעם, וקשרתם לאות על ידך האב איך אויסגעלאזט א ווארט און איך האלט שוין ערגעץ טיף שפעטער דארט אינמיטן ויאמר, קען איך נישט יעצט צוריק גיין זאגן וקשרתם ריכטיג, ווייל איך רוק פסוקים, ס'ווערט א פראבלעם פון למפרע, און די גמרא גייט יעצט אויסשמועסן קלארער די הלכה, פארציילט די גמרא א מעשה, ר' אמי ור' אסי הוו קא קטרין ליה גננא לר' אלעזר, ר' אלעזר האט זיך געגרייט חתונה צו האבן און מען האט געדארפט קניפן א חופה, און זיינע טייערע חברים ר' אמי ור' אסי האבן אים געהאלפן קניפן דעם חופה, איז אמר להו, עס זעט אויס רב אלעזר ער איז נישט געווען דער וואס האט געהאט די יכולת צו קניפן, ער איז נישט געווען קיין העלפ דארטן, האט ער געזאגט איך גיי ענק נישט שטיין אין וועג, אבער איך וויל ענק באצאלן אויף דעם וואס ענק טוען מיר די טובה און קניפן מיין חופה, איז אדהכי והכי ביז ענק ווערן פערטיג איזיל ואשמע מילתא דבי מדרשא, איך גיי גיין אין בית מדרש הערן א טייטש, ואיתי, איך וועל צוריק קומען, ואימא לכו איך וועל ענק זאגן, עס וועט זיין א ווין ווין סיטשועישאן ענק קניפן חופות, און איך ברענג שיינע דברי תורה, אזל איז ער געגאנגען אין בית מדרש אשכחיה לתנא דקתני קמיה דרבי יוחנן, האט ער געטראפן א א א א שונה ברייתות וואס האט פארגעלערנט א ברייתא פארנט פון רבי יוחנן, האט ער געזאגט אזוי, קרא וטעה, א מענטש האט געליינט קריאת שמע און געמאכט א טעות, ואינו יודע להיכן טעה, און ער ווייסט נישט גענוי וואו ער האט געמאכט די טעות, איז דא דארף מען צולייגן א גירסא, יחזור לראש, זאל ער צוריק גיין צום צום שפיץ, פשט איז, אויב ווייסט ער שוין וואו איך שטיי. ער ווייסט אז איך האב געמאכט א טעות אינמיטן שמע, איך ווייס נאר נישט פונקטליך וואו, זאל ער צוריק גיין צו שמע, אינמיטן והיה אם שמוע, זאל ער צוריק גיין צו והיה אם שמוע, ויאמר, זאל ער צוריק גיין אינמיטן ויאמר. באמצע הפרק, יחזור לראש. יחזור לראש, יא. איז בין פרק לפרק, א מענטש וואס ווייסט אז אז איך האב מיך אפגעשטעלט ערגעץ אין די ערגעץ צווישן א פרק איך ווייס נאר נישט וואו אדער האב איך מיך אפגעשטעלט צווישן שמע ו איין פרק האב איך שוין זיכער געזאגט אבער אדער האב איך מיך אפגעשטעלט צווישן שמע און והיה אם שמוע אדער צווישן צווישן והיה אם שמוע און און ויאמר איז דאך יחזור לפרק ראשון אז דו ווייסט זיכער האסט שוין געזאגט שמע דארפסט נישט יעצט איבער זאגן שמע, גיי צוריק צו והיה אם שמוע, בין כתיבה לכתיבה, ער ווייסט ער האלט ביי וכתבתם, יא, באט ס'איז דא צוויי וכתבתם'ס, ער ווייסט נישט ביי וועלכע וכתבתם ער האלט, יחזור לכתיבה ראשונה, א מענטש זאל אלץ נעמען די סעיף ראוט, ער זאל אלץ צוריק גיין במקום ספק, זאל ער, אפשר האט עס מיט דעם וואס ספיקא דאורייתא לחומרא, אזוי טראכט איך יעצט, כ'ווייס נישט, דארף מען וויסן, איז עס דען א דאורייתא, די ערשטע צוויי פרשיות די דריטע. קען זיין סקומט נישט דא אריין על כל פנים חזל האבן אזוי קובע געווען אז במקום ספק און ער קען ער האט א סעיף ראוט ער קען צוריק גיין אויף א פלאץ וואס גייט מיך אריין לייגן אין א ודאי זאל ער גיין פון דארט ווייטער. אמר ליה רבי יוחנן פארציילט ער יעצט ווייטער די קאנווערסעישן וואס איז געווען אין בית מדרש אמר ליה רבי יוחנן האט אים רבי יוחנן געזאגט לא שנו די הלכה איז נישט געזאגט געווארן אלא שלא פתח בלמען ירבו ימיכם, אז די מענטש וואס האט געמאכט די טעות האט נאך נישט אנגעהויבן למען ירבו ימיכם, אבער פתח בלמען ירבו ימיכם איז סירכיה נקט ואתי קען איך אננעמען אז ער האט יא געענדיגט ריכטיג, איז דא דא צוויי וועגן צו לערנען, וויאזוי רש"י לערנט מיינט אז א טעות פון למען ירבו ביז אמת ויציב איז נישט קיין עכטע טעות, אויב דו ענדיגסט יעצט, דו שטייסט שוין ביי אמת ויציב און טראכסט האב איך יא גוט געזאגט האב איך נישט גוט געזאגט קענסטו אננעמען אז פון למען ירבו ביז אמת ויציב האסטו גוט געזאגט ווייל דארט מאכט נישט קיין מענטש קיין טעותים, ס'פארט, אפשר האט עס מיט דעם וואס די ערשטע צוויי פרשן האב איך דארט וכתבתם ס'ווערט, ס'איז זייער ענליכע פרשה, ס'קען, מאכט זיך מער א טעות, ויאמר איז א גרינגע פרשה, אנדערע ראשונים זענען נישט צופרידן, ווייל פארוואס עפעס זאל איך זאגן אז די דריטע פרשה איז מער שגירה בפיו, אפשר פארקערט, ס'דא געוויסע שיטות אז די דריטע פרשה דארף מען נישט זאגן ביינאכט, נאר די ערשטע צוויי פרשות איז שגור עפעס קיין סיבה צו זאגן אז די דריטע פרשה איז מער שגור, לערנען זיי אז למען ירבו ימיכם האט צו טון מיט די לעצטע הלכה פון בין כתיבה לכתיבה, א מענטש האט געהאלטן אין וכתבתם על מזוזות ביתך ובשעריך און ער ווייסט נישט צו ער האלט ביי די ערשטע אדער צווייטע אויב פארט ער אריין אין למען ירבו קען ער אננעמען אז ער האלט שוין ביי די צווייטע ער קען טראסטן אין זיין שיגרא דלישנא וואס טראגט אים אריין למען ירבו אין די צווייטע אויב האט ער נישט געזאגט למען ירבו און זיך אפגעשטעלט דעמאלטס גייט מען צוריק צו די ספק צו די דין ספק פון בין כתיבה לכתיבה און דארט איז די הלכה אז איך דארף צוריק גיין צו די ערשטע אזוי לערנט די רשב"א. אתא ואמר להו, נאכן וואס ער האט געהערט די שיינע קאנווערסעישאן צווישן די שונה ברייתות און ר' יוחנן איז ער צוריק געקומען זאגן די הלכות פאר ר' אמי ור' אסי. אמרו ליה, האבן זיי געזאגט פאר אים, אילו לא באנו אלא לשמוע דבר זה, ווען אונז קומען נישט צו פארן צו דיין חתונה און קניפן חופות נאר צו הערן די שיינע טייטש דיינו, פאר אונז הערט זיך עס ווי סתם שיינע הלכות, וואס איז די מורא'דיגע התפעלות? ס'קען זיין ווייל די תורה איז נישט קיין או סי די, און איינמאל. ער האט ארויסגענומען אזא הלכה פון למען ירבו ימיכם מעגסט דיך טראסטן, און די תורה זאגט נישט אז דו דארפסט יעצט האבן נערוון און זיין ביזי איך האב יא געזאגט וכתבתם איך האב נישט געזאגט וכתבתם איך האב יא געמאכט א טעות איך דאס איז א מורא'דיגע וועליובעל לעסן וואס די הייליגע אמוראים רבי אמי ורבי אסי האבן ארויסגענומען פון די מימרא. וואס זאגט דער עולם? מען זאל גיין ווייטער אדער מען זאל זיך דא אפשטעלן? מען גייט נעמען וואוטס? שב ס, לאמיר עס מאכן שנעל, זאגט די הייליגע משנה, האומנין קורין בראש אילן ובראש נדבך, ארבעטערס וואס האלטן זענען שוין אויף די דזשאב סייט און ס'איז געקומען די זמן קרישמע האבן זיי א רעכט צו ליינען קרישמע בראש אילן, זיי דארפן נישט אראפגיין, זיי קענען בלייבן אויפן בוים, ובראש הנדבך דאס איז אויף א פלאץ פון הויכע שטיינער, דאס האט צוויי הלכות, איינס מצד הלכות קרישמע האב איך א רעכט. און און און און איך דארף נישט אראפגיין ווייל אונטן וועל איך האבן א בעסערע כוונה, און צוויי א חושן משפט'דיגע הלכה אז מיין בעל הבית מעג מיר דארף מיר געבן די ספעיס צו ליינען קרישמע אבער איך טאר אים נישט בא'גנב'ענען און אראפגיין ווייל איך האלט אז כ'האב אונטן א גרעסערע כוונה, און פשט איז אויב נעם איך מיין טיים אוט ווי לאנג ס'נעמט צו ליינען קרישמע דארט אויבן אויפן בוים ווייל חזל געבן דיר נישט קיין רעכט די טרעוול פון ארויף ארויף דעם בוים און אראפ דעם בוים ווייל דאס קען נישט גיין אויף יענעמס קלאק, מה שאינן רשאין לעשות כן בתפילה, ווען עס קומט צו תפילה, וועט מען זען שפעטער אין די גמרא טוישט זיך די דין אז דארט דארף א מענטש יא אראפגיין, ווייל די כוונה פון קרישמע און תפילה זענען צוויי אנדערע כוונות, די תפילה דארף אלץ זיין מיט א מיט א תפילת עני, עס דארף קומען מיט הארץ, און כוונה פון קרישמע איז איז איז איז מער א מח כוונה, און בעיקר ווייל תפילה איז אסאך לענגער, א תפילה דארף איך אינזין האבן די גאנצע דאווענען לכתחילה. באט קרישמע איז מעיקר הדין נאר די ערשטע פרשה. זאגט די הייליגע משנה ווייטער חתן פטור מקרישמע לילה ראשונה אונז האבן שוין געהאט אויבן ווייל ער איז עוסק בעסקי בתולים. די ראשונים זעהט אויס אז ס'איז א געוויסע אינטימידעישאן, ס'איז א געוויסע פחד, ס'איז א געוויסע דאגה וואס ער האט, איז איז לילה ראשונה ועד מוצאי שבת דאס גייט ביז מוצאי שבת ווייל ווי די רמב"ם לערנט אז נארמאל איז די ערשטע פיר טעג איז די מענטש געווען באזארגט נאכדעם ווערט שוין לבו גס בה האט שוין נישט די פון דארט האב איך גענומען אז ס'איז מער אזא ווייניגער עקסייטמענט און מער אינטימידעישן, ווייל איינמאל ס'איז לבו גס בה איז שוין מער קאמפארטעבל מיט איר האב איך שוין נישט די דאגה קען ער שוין ליינען קרישמע דאס נעמט בערך פיר טעג אם לא עשה מעשה אויב ער האט נאכנישט בועל געווען אויב ער האט שוין בועל געווען איז אוודאי צוויי טעג דריי טעג איינמאל ער האט בועל געווען איז אוודאי ווערט ער מחויב בקרישמע מעשה ברבן גמליאל שנשא אישה געליינט קרישמע ער האט חתונה געהאט מיט א פרוי וקרא לילה ראשונה ער האט יא געליינט קרישמע אמרו לו תלמידיו למדתנו רבינו שחתן פטור מקרישמע דו האסט אונז אליין געלערנט פארוואס ליינסטו קרישמע אמר להם איני שומע לכם לבטל הימני מלכות שמים אפילו שעה אחת ווי תוס' זאגט שוין דאס איז נישט קיין מעשה לסתור נאר די כוונה פון די משנה איז אז אוודאי די הלכה בלייבט אז חתן פטור א מענטש וואס איז א בר הכי איז א בעל מדריגה ער קען ביידע ער קען סיי זיך זארגן פאר זיין חתונה און סיי ליינען קרישמע מעג תנו רבנן די רבנן געלערנט אין א ברייתא האומנין קורין בראש האילן ובראש הנדבך אזוי ווי אונז האמיר געזען אין אונזער משנה אבער ומתפללין וואס איז געשטאנען אז מען מעג נישט מיינט נישט אלע ביינע ביימער איז בראש הזית ובראש התאנה דאס זענען גרויסע ביימער מיט גרויסע צווייגן קען איך דארט קען איך דארט יא דאווענען ושאר כל האילנות אבער ווען סקומט צו אלע אנדערע ווען סקומט צו אלע אנדערע ביימער וואס א מענטש קען נישט דארט מכוון זיין איז יורדין למטה, סיי ער מוז און סיי ער האט א רעכט, אפילו דער בעל הבית שטייט מיט א שטרענגן זייגער, ומתפללין און ער קומט דארט דאווענען, בעל הבית, ווען עס קומט צו בעל הבית טוישט זיך די הלכה לגבי תפילה, לגבי קרישמע קען ער אויך ליינען אויבן, אבער א מענטש ארבעט פאר זיך, ער איז סעלף עמפלויד, איז בין כך ובין כך סיי ס'איז א גרויסע בוים סיי ס'איז א קליינע בוים, יורד למטה קען ער, דארף ער יא אראפגיין ומתפלל און ער דארף דארט דאווענען, ווייל למעשה איז א בעסערע כוונה איז ווען מ'דאווענט אונטן, תוס' פרעגט אז פארוואס. זאגסטו אז איך מעג דאווענען אויבן, מיר האבן דאך געהאט א הלכה אז ס'דארף זיין ממעמקים, אז א מענטש דארף דאווענען אויף א נידריגע פלאץ, א מענטש טאר נישט שטיין אויף א בענקל, זאגט תוספות אז ס'מיינט טאקע נאר א בענקל, א מענטש איז אין בית מדרש און שטייט אויף א הויכע פלאץ, פעלט פון די ממעמקים, די רגע איך גיי ארויף אויף א בוים, איז אזוי ווי איך גיי ארויף אויף א צווייטע שטאק, ס'פעלט נישט ממעמקים, איך בין אויף אין א הויכע פלאץ. תנן, יא. בעל הבית, בין כך ובין כך יורד למטה, ומתפלל, לפי שאין דעתו מיושבת עליו, ווייל סוף כל סוף, דאווענט זיך נישט אזוי גוט אויף א בוים. רמי ליה רב מרי ברה דבת שמואל לרבא, רב מרי האט געפרעגט פון רבא פארוואס ער ווערט אנגערופן בת שמואל, זיין טאטע איז געווען איסור גיורא, זיין טאטע איז געווען א גר, און שמואל'ס טאכטער האבן די גוים געפאנגען, און ער און איסור איז נאך דעמאלטס געווען א גוי, און דעמאלטס האט ער איר בועל געווען, קומט אויס אז הורתו ווען רב מרי איז טראגעדיג געווארן איז עס געווען שלא בקדושה, וועגן דעם האט ער זיך נישט מייחס געווען נאך זיין טאטן איסור וואס איז שפעטער געווארן א גר, נאר נאך בת שמואל נאך זיין זיידע. וואס זיין מאמע איז געווען א טאכטער פון שמואל, האט דער רב מרי געפרעגט פון רבא, תנן אונז האבן געלערנט אין די משנה, האומנין קורין בראש האילן ובראש הנדבך, אלמא לא בעי כוונה, אז כ'בין דיר מתיר צו ליינען קרישמע אויף א בוים, זעהט אויס אז קרישמע דארף נישט קיין כוונה, ורמינהי הקורא את שמע, צריך שיכוין את לבו, שנאמר שמע ישראל, ולהלן הוא אומר הסכת ושמע ישראל, מה להלן בהסכת, אף כאן בהסכת, הסכת איז אלץ א ענין מער פון כוונה, און כ'לערן ארויס אז שמע ישראל, אז קרישמע. פאדערט כוונה, פארוואס ביסטו דא מתיר אין אונזער משנה צו ליינען קרישמע אויף א בוים? זאגט די גמרא אישתיק, אז רבא האט נישט געהאט וואס צו ענטפערן, אמר ליה האט רבא אים געזאגט מידי שמיע לך, אז דו פרעגסט בהא, אז דו פרעגסט אזא קשיא האסטו עפעס צו זאגן, אמר ליה הכי אמר רב ששת, האט רב מרי אים נאכגעזאגט פון רב ששת והוא שבטלין ממלאכתן אז ער האט א רעכט צו ליינען קרישמע אויפן בוים און חזל האבן אים נישט מחייב געווען אראפצוגיין פון בוים, אבער בשעת ער זיצט דארט אויפן בוים און ער ליינט קרישמע דארף ער נעמען א טיים אוט, און ע וקורין און ליינען קרישמע פ פרעגט די גמרא והתניא אונז געפינען א ברייתא בית הלל אומרים עוסקים במלאכתן ע וקורין אז אפילו בשעת א מענטש ארבעט קען ער ליינען קרישמע פארוואס זאגסטו אז ס'דארף זיין בטלים ממלאכתן אז ער דארף נעמען א א אפרו זאגט די גמרא לא קשיא הא בפרק ראשון הא בפרק שני ווי תוס' טייטשט פרק ראשון מיינט נישט פרק ראשון נאר ס'מיינט די ערשטע פרשה וואס דארט איז די חיוב כוונה מדאורייתא דארף זיך א מענטש אפשטעלן און ס'איז און ס'איז א הלכה וואס איז נוגע יעדן טאג א מענטש יאגט זיך מורא'דיג שטארק איך זאל האבן זמן קרישמע און ער האלט נאך אינמיטן עפעס טון אפילו מאכן א קאווע איז בפרק ראשון ווילאנג א מענטש זאגט שמע ישראל זאל ער גארנישט טון, אין דער פרק שני קען ער שוין גיין ווייטער. תנו רבנן, די רבנן האבן געלערנט אין א ברייתא הפועלים, דא רעדט מען נישט פון א מענטש וואס אויף א בוים, דא גייט מען יעצט צוריק צו סתם צו די הלכות פון א פועל, א מענטש וואס ארבעט ביי יענעם, איז וואס וואסערע רעכט געבן אים די חכמים צו נעמען טיים אוט אויפן קלאק פון זיין באס, איז אפילו ער איז ער באקומט באצאלט אויף די שעה, איז דא אבער געוויסע הלכות וואס חזל זענען שטערקער ווי דיין בעל הבית און דו קענסט נעמען די צייט צו טון וואס דו האסט צו טון, הפועלים שהיו עושין מלאכה אצל בעל הבית, זיי ארבעטן ביי יענעם, איז קורין קרית שמע, זיי מעגן ליינען קרית שמע, ומברכין לפניה ולאחריה, זיי מעגן מאכן ברכת קרית שמע, און רש י זאגט אז ער קען אויך מקפיד זיין אויף זמן תפילה, ער קען זאגן איך וויל יעצט דאווענען, פארוואס? וועגן ס'שטייט זמן תפילה, הייסט מיך נישט דאווענען דארטן פאר חצות. ואוכלין פתן, זיי קענען עסן זייער ברויט, ומברכין לפניה ולאחריה, און זיי קענען מאכן א פאר ברכה דאס המוציא, וועגן וואשן, לכאורה איז וואשן כולל אין דעם, כ'בין נישט זיכער, ולאחריה, און זיי קענען בענטשן ס'איז דאורייתא, ומתפללין תפילת שמונה עשרה, זיי קענען דאווענען געהעריג שמונה עשרה, אבל אין יורדין לפני התיבה, מאך נישט קיין מנינים אויף יענעמ'ס חשבון, ואין נושאין כפיהם אויב ביסטו א כהן דוכן נישט, קיפ איט שארט. פרעגט די גמרא והתניא מעין י ח, דא שטייט אז ער קען דאווענען געהעריג שמונה עשרה, מ'לערנט אין א ברייתא אז א פועל אויף זיין בעל הבית'ס זייגער קען נאר דאווענען מעין י ח, דאס איז תפילת הביננו וואס איז דריי ברכות פרי, דריי ברכות סוף. אינמיטן איז דא מעין מעין פון די ברכות, אמר רב ששת לא קשיא הא רבן גמליאל הא רבי יהושע, מ'האט געהאט א מחלוקת אין די משנה וואס רבי יהושע לערנט אז אז מעין י ח אז אפילו סתם א מענטש מוז נישט דאווענען יעדן טאג שמונה עשרה ער קען דאווענען ער קען דאווענען מעין, מילא און רבן גמליאל לערנט מ'דארף יא דאווענען שמונה עשרה, מילא דארט וואו שטייט אז מ'דארף דאווענען געהעריג שמונה עשרה זיין רבן גמליאל און דער וואס שטייט מ'קען דאווענען נאר מעין, איז רבי יהושע, אי רבי יהושע מאי איריא פועלים דארף איך דאך עס נישט דא זאגן אפילו כל אדם נמי אפילו סתם א מענטש ווי תוס' זאגט אז איינמאל סתם א מענטש קען דאווענען שוין בכלל נישט קיין חידוש אז א פועל מוז עס טון יא ווייל זיכער האסט נישט קיין רעכט צו זיין פרומער ווי סתם א מענטש אויף יענעמס חשבון אלא אידי ואידי רבן גמליאל זאגט די גמרא אז אידי ואידי אליבא סיי אידי ואידי סיי די ברייתא וואס שטייט אז מ'דאווענט א געהעריגע שמונה עשרה און סיי די ברייתא וואס מ'דאווענט מעין י ח ביידע זענען רבן גמליאל וואס סתם מענטש דארף יעדן טאג דאווענען א געהעריגע שמונה עשרה ולא קשיא, ס'איז נישט קיין סתירה, כאן בעושין בשכרן, אויב איז ער געהעריג אויף א פעטע וועידזש, און אויסער וואס ער באקומט באצאלט פאר זיין לאנטש, באקומט ער נאך געהעריג א פעי טשעק, איז אזא מענטש זאל נישט פרימעצן. דיין בעל הבית האט ארויסגענומען געלט פון זיין טאש דיך צו באצאלן דו דאוון א קורצע שמונה עשרה. כאן בעושין בסעודתן, דער מענטש ארבעט ממש פאר מינימום וועידזש און באקומט נאר כדי מחיותו צו קענען קויפן א סענדוויטש, האבן חזל געזאגט אז דו נעמסט עדוואנטעדזש פון דיין. ארבעטער איז וואס מען דארף אנטשולדיגן און לאזן גיין דאווענען שמיני עשרה געהעריג. והתניא, די גמרא גייט טאקע ברענגען א ראיה פון א ברייתא אז ס'דא א חילוק צווישן עושין בשכרן און עושין בסעודתן, זיי האבן געלערנט הפועלים שהיו עושין מלאכה אצל בעל הבית איז קורין קריאת שמע ומתפללין ואוכלין פתן, סאו די ברייתא איז אביסל אנדערש ווי די פריערדיגע ברייתא אז ואין מברכין לפניה, מיט דעם דינגט ער זיך און ער זאגט אז א ברכה קודם זאלסטו נישט מאכן, הגם אויבן געשטאנען אז ער קען יא מאכן א ברכה, ער קען יא מאכן א מוציא, און די זעלבע זאך אבל מברכין לאחריה ווען ס'קומט צו בענטשן זאגט. די ברייתא אנדערש ווי די פריערדיגע ברייתא אז שתיים, ער זאל נאר מאכן צוויי ברכות פון די פיר ברכות אין בענטשן, כיצד ברכה ראשונה, דאס איז הזן את הכל כתיקונה, יענץ מאכט ער געהעריג, שניה, די נודה לך, פותח בברכת הארץ, וכוללין בונה ירושלים, און איך מאך דארט א שארטקאט און איך פאר אריין גראד צו בונה ירושלים, האב איך גענומען ברכה צוויי און ברכה דרײַ און עס מאדיפייד צו איין קורצע ברכה, און ווען סקומט אבער צו די ברכה פון הטוב והמיטב איז דאס די פערדע ברכה, דאס איז נאר א דרבנן, יענץ לאזט ער אינגאנצן אויס. במה דברים אמורים, יעצט קומט מען צו צו די ראיה. ווי זעט מען אז די ברייתא לערנט אויך ווי אונזער ברייתא במה דברים אמורים בעושין בשכרן, ווען א מענטש ארבעט און ער באקומט געהעריג באצאלט, דעמאלטס איז וואס? דעמאלטס האב איך די אלע הלכות, אבל עושין בסעודתן, אבער אז א מענטש ארבעט נאר פאר זיין סעודה, או שהיה בעל הבית מיסב עמהן, דאס איז א זייטיגע הלכה, דער בעל הבית זעצט זיך עסן מיט זיי, פשט איז ער איז א בעל הבית וואס איז פריינטליך, כ'נעם עס אן אלס א סימן אז ער גייט מוותר זיין. ער גייט דאך בענטשן געהעריג. אז א מענטש עסט מיט זיינע ארבעטער מיינט אז אז ער האלט אז זיי קענען דזשוינען זיין סעודה, זיי זאלן אויך קענען, איז מברכין כתיקונה, איז הגם די הלכות זענען אנדערש פון די צוויי ברייתות אבער די יסוד החילוק צווישן עושין במלאכתן און עושין בשכרן און עושין בסעודתן זעהט מען אין ביידע ברייתות, און ביז דא איז די היינטיגע שיעור בסייעתא דשמיא, יעצט האבן מיר נעכטן גערעדט, און יעצט גייען מיר אויסשמועסן די שיעורים פון פרסה און מיל. סאו לויטן חזון איש, כ'האב ארויסגעפרינט די צעטליך, איך האב עס פארגעסן צו ברענגן, איז א מיל איז פוינט סעווען מיילס, און א פרסה איז פיר מאל אזויפיל, סאו לויט דעם קען מען אויסרעכענען, א מייל איז פֿינף טויזנט צוויי הונדערט און אַכציק פיס, א פרסה איז, יא, קיצור דאס איז די חשבון. פוינט סעווען מיילס איז נישט קיין סאך וואס? אפשר מיט א קאר וועט זיין די הלכה אנדערש וואס זאגסטו? יא? וואס ס'קומט אויס א פרסה? יא. ס'איז פיר מאל. יא.